שלום וברכה, ווען מען קוקט ארויף צום הימל, אדער ספעיס, צום חלל, צו די אומענדליכע וויסטענישן און ווייטענישן וואס איז דא אויבן, אונז זאג מיר אויבן ווייל זעמער צוגעוואוינט ארויפצוקוקן, ס'איז אויבן און אונטן ביידע זייטן, זעט מען פאר זיך, ווענדט זיך ווען מען קוקט, בייטאג זעט מען איין זאך נאר, א זון. דא און דארטן קען מען אויכעט באמערקן די לבנה. ביינאכט זעהט מען א וועלט, א וועלט מיט וועלטן. מען זעהט פאר זיך מיליאנען, מען רעדט וואס אונז זעהן מיר, עס איז דא פארשטייט זיך טריליאן, אומצאליגע טריליאנען שטערנס. אבער אונז ווייסט מיר אונזערע נאנטסטע שכנים, נאנטסטע שכנים דא צו וואו אונז וואוינמער, דא ביי אונז אינדערהיים, היימיש. איז דאס זענען די פלאנעטן, די לבנה קודם, אונזער נאנטסטע שכן איז די לבנה, און נאכדעם זענען דא די פלאנעטן, די כוכבי לכת. ס'זענען אבער דא נאך זאכן, נאך חפצים, שטיקער, וואס פליען ארום אין ספעיס, ארום אונזער וועלט, אבער בעיקר נישט ארום אונזער וועלט, נאר ארום די זון. אונז, ס'טייטש אונזער פלאנעט, אונז די כדור הארץ, אינאיינעם מיט די אנדערע פלאנעטן, רינגלען ארום די זון, אבער אין צוגאב זענען אויכעט דא מיליאנען שטיקער שטיינער, פשוטו כמשמעו, פעלזן שטיינער, קלענערע שטיינער, וואס פליען אויכעט ארום אין ספעיס, און זיי פליען נישט ארום ציללאז, נאר ווי אלע אנדערע פלאנעטן און אנדערע הימלישע קערפערס, האבן זיי א מהלך, א גלגל, לאמיר עס אזוי באצייכענען, זיי האבן א גלגל, א קרייז, וואס זיי פאלגן נאך. און בעיקר איז עס ארום די זון. יעצט די שטיינער, די נאמען דערפון אגב איז Asteroid, לשון יחיד, Asteroids, לשון רבים, קומען אין פארשידענע מאסן און פארשידענע גרויסן, זיי קענען זיין אזוי קליין ווי ממש אפאר פיס, אדער אזוי גרויס ווי אפאר הונדערט מייל. די קלענסטע אזא שטיין וואס חוקרים האבן דערווייל באוויזן צו מעסטן, און מעסטן פארשטייט זיך אליין אז מ'איז נישט אראפגעפארן אהין און עס געמאסטן, נאר מ'רעדט אויסגערעכנט מיט די מכשירים וואס עס זענען דא היינט, איז געווען זעקס פיס ברייט, דאס איז בערך צוויי מעטער די גרעסטע, דאס איז די קלענסטע, די גרעסטע אסטערויד וואס וואס וויסנשאפטלער האבן דערווייל באוויזן צו כאפן איז געווען זעקס הונדערט און פינף מייל, דאס איז נײַן הונדערט פֿיר און זיבעציק קילאמעטער, און מ'רעדט אין דייעמעטער. דיימעטער מיינט אז די ביים ברייטסטן פלאץ פון א סירקל, פון א קרייז, פון אן עיגול, נעמט מען פון איין עק צום אנדערן ביי די צוויי ברייטסטע נקודות און מען ס'הייסט א באלי, א סירקל, א קרייז ווערט קלענער און קלענער און קלענער און ווי מער אריינצוציר צום מיטן צום צענטער צום בויך ווערט עס דיקער, ביים דיקסטן פלאץ ווען מען פארט דורך מיט אזא לאמיר זאגן מיט א פאדעם אדער מיט א מעסטער, גראד אזוי איז עס געווען די קלענסטע בערך זעקס פיס און די גרעסטע בערך זעקס הונדערט און פינף מייל. זעקס פיס איז די דורכשניטליכע הויך פון א מענטש, שוין אביסל העכער, א מענטש פון זעקס פיס איז מער צו די הויכע זייט, זעקס הונדערט און פינף מייל איז דאפלט אזוי גרויס ווי אלע פינף באראס פון ניו יארק סיטי, אדער בערך די סייז פון לאנדאן, עיר הבירה פון ענגלאנד. יעצט, ס'זענען דא עסטערוידס פון איין זייט, די גאר גרויסע עסטערוידס, און מצד השני גאר קליינע פלאנעטן וואס וועמענס געהעריגע קלעסיפיקעישאן, דאס הייסט וואו זיי באלאנגען, איז שנוי במחלוקת, ס'איז נישט קלאר. למשל, ס'איז געווען איין פלאנעט וואס האט געהייסן פלוטו, מ'רעדט דערפון בלשון עבר, ווייל די סייענטיפישע וועלט האט נאך א שיין ביסל יארן וואס פלוטו האט באלאנגט צו די משפחה פון פלאנעטן, האט מען נעבעך אויסגעשלאסן דעם פלאנעט, און מען האט אים אריינגעווארפן אין כלל פון עסטערוידס, פון אנדערע הימלישע קערפערס וואס דרייען זיך דארטן ארום, אבער האבן נישט קיין געהעריגע מסגרת וואו זיי באלאנגן. די זעלבע זאך מיט עסטערוידס, זענען דא אזעלכע וואס זענען אזוי גרויס אז די סייענטיפישע וועלט באציט זיך צו זיי ווי מיניטשור פלאנעטן. ס'הייסט קליינע פלאנעטן, ווי געזאגט פלוטו איז אמאל געווען א פלאנעט, מיט אפאר יאר צוריק האבן זיך די חוקרים און די חכמים פון די גאנצע וועלט צוזאמגעזעצט, מ'האט זיך אנגעהויבן קראצן ביי די קעפ און ציען ביי די בערד, פלוטו איז א פלאנעט? פששש, ער איז דאך אזוי קליין, ער איז אזוי ווייט, נע, אויס פלאנעט, מ'האט אראפגעריסן פון אים דעם טיטל, און מ'האט אים אויסגעטון דעם פלאנעט הוט און אפגעשיקט, ביי, גיי דיר זיי מצליח, און פלוטו נעבעך זייט דעמאלטס וואנדערט ער ארום איינזאם, ער פארט ווייטער אויפן זעלבן גלגל, ער מאכט דעם זעלבן מחזור ארום די זון, און ער האט געבליבן צוזאמגעשטעלט פון די זעלבע מאטריאל ווי פארדעם, בעיקר אייז, אבער דעם טיטל האט ער נעבעך נישט. נעבעך. און פון די אנדערע זייט, ווי געזאגט, זענען דא עסטערוידס וואס זענען אזוי גרויס אז די סייענטיפישע וועלט, על כל פנים א חלק פון זיי, א חלק פון די חכמים אין די סייענטיפישע וועלט, באציען זיך צו זיי ווי, דווארף פלאנעטן הייסט עס, אזעלכע גאר קליינע פלאנעטן. עס איז סתם א אינטערעסאנטע כאראקטעריסטיק פון די סייענטיפישע וועלט וואס גיבט זיך אפ מיט חקר'נען זאכן, מאכן סענס פון זאכן, פארשטיין זאכן, און אלעס דארף דארטן אריינגעשטעלט ווערן אין א קעסטל, אין א דעפענישן, עס דארף האבן א פונקטליכע קלארע הגדרה. במילא מאכט זיך אזעלכע אינטערעסאנטע, מען קען אפילו זאגן אבסורדאלע היכי תמצא'ס, ווען מען שטעלט זיך אפ חקירה'ן ס'איז א פלאנעט ס'איז נישט קיין פלאנעט, למאי נפקא מינה, רוף עס און געב אים א נאמען, טאמער איז ער גענוג גרויס, דער גרויסער עסטערויד, צי א קליינער פלאנעט, געב אים א נאמען, זאג פון וואס ער איז צוזאמגעשטעלט, וואו ער דרייט זיך, אין וועלכע בתי מדרשים, וואו קויפט ער, וואו עסט ער פרישטאג צופרי, ווער זענען זיינע מחותנים, געב אים געהעריג א, זיי מסביר פארן עולם, געב א געהעריגע תעודת זהות, ווי מען זאגט, אן איי-די קארטל. און געב אים א נאמען אויך און לאז אזוי. אבער דאס איז א אינטערעסאנטע סטאקנות וועל מען זאגן פון די פון די וויסנשאפטליכע וועלט אז א זאך דארף זיין דווקא אזוי, דא אדער דארטן, אריין אדער ארויס. דאס קומט צוניץ ווען סקומט צו זיך אפגעבן מיט סייענס אז ס'איז אסאך גרינגער און אסאך געשמאקער און פראקטישער ווען יעדע זאך האט א קלאסיפיקאציע מען קען אים געהעריג מגדיר זיין. אבער מען דארף אויך געדענקן אז. די וועלט, די בריאה, באשטייט נישט נאר פון די, קען מען נישט אנכאפן נאר מיט סייענטיפישע הענט, און מען קען עס נישט אנקוקן נאר מיט וויסנשאפטליכע אויגן. אקעי, ווען מען וויל עפעס פארשטיין, מען וויל עפעס דורכלערנען, זיך דערגרינטעווען דערצו, עס פונקטליכער באגרייפן, דעמאלטס איז די וויסנשאפט א גוטע געצייג. אבער ס'איז נישט, דאס איז נישט די אנפאנג און אויך נישט די סוף. ס'איז א קליינע חלק פון די מענטשליכע עקספיריענס פון די בריאה, פון די וועלט. דאס הייסט מען קען סתם אזוי רעדן פון די פלאנעטן, באטראכטן די שטערנס און כאפן מתפעל'ות דערפון, wow, די גרויסקייט דערפון, די ווייטקייט, די מורא'דיגע הימלישע חכמה וואס ליגט אין יעדע זאך, אין זייער צוזאמשטעל, אין די אויפן וויאזוי זיי אינטערעקטן איינע מיט די אנדערע, וואס זיי טוען, פון וואס זיי זענען צוזאמגעשטעלט, מען קען כאפן סתם התפעלות פון די מורא'דיגע גרויסקייט דערפון, פון יעדע שטערן, פון די שטיינער, זייער כח, די כוחות וואס זיי האבן, ווי מ'גייט זען ווייטער, פון וואס זיי זענען צוזאמגעשטעלט, אן דעם וואס מען זאל מוזן אריין צווינגען דעם עסטערויד אדער פלאנעט אין אזא סדום בעטל, מען מוז אים פונקטליך צופאסן צו דעם מאס, און אויב נישט, בלייבט מען אזוי פריטשמעליעט, מען בלייבט צומישט, וואס איז מיט דעם דא? ווי שטייט ער אריין? ער איז דא? ער איז דארטן? ער איז א פלאנעט? ער איז א עסטערויד? סתם אינטערעסאנט, די סייענטיפישע וועלט קומט אזוי, אבער אונז דארף מען געדענקן אז אפילו ווען מען רעדט פון אזוי גערופענע סייענטיפישע נושאים, דארף מען נישט סטאק ווערן אין די סייענטיפישע באקס. מען קען נוצן די וויסנשאפט און די ידיעות וואס די וויסנשאפטליכע וועלט האט צאמגענומען און נעמט צאם בתור עס פארשטיין, אבער מען דארף אויך פארשטיין אז דאס בילד גייט ווייטער, ס'איז דא א מקום פאר סתם התפעלות און סתם אזוי הערן חידושים. אן די אלע לעיבלס, בפרט ווען זיי פעלן נישט אויס, און נאך זיי לעיני נייני. יעצט ווי פריער דערמאנט, די עסטעראוידס, פונקט ווי אלע אנדערע הימלישע קערפערס, אלע אנדערע מיטגלידער פון די משפחה פון די סאלער סיסטעם, לויפט אויף א גלגל, לויפט אויף א טרעק, לאמיר אזוי זאגן. אין די סאלער סיסטעם זענען אריינגערעכנט די זון, כדור הארץ, די אנדערע פלאנעטן, זייערע לבנות, די וואס האבן, אונזער לבנה פארשטייט זיך, די. וואס אונז זעמער מחדש יעדן ראש חודש אפאר טעג נאך ראש חודש, און אויך די עסטעראוידס, די אלע פליען ארום בדרך כלל די זון, די לבנה פליעט ארום אונזער ערד, און די לבנות פון אנדערע פלאנעטן פליען ארום זייערע פלאנעטן, אבער אלעס אינאיינעם, לאמיר זאגן די ערד מיט די לבנה, די לבנה פארט מיט צוזאמען מיט די ערד, אבער בשעת'ן די ערדישע נסיעה ארום די זון, מאכט די לבנה איר אייגענע נסיעה ארום דער ערד. איז די אלע דרייען זיך ארום די זון, די זון איז די צענטער פוינט און די אופן וויאזוי זיי דרייען זיך, די כח המניע פון די גלגלים אזוי צו זאגן איז גרעוויטי, אזוי איז עס, די כח המושך פון די זון צוזאמגעשטעלט מיט די כח המשיכה פון אנדערע פלאנעטן, דאס איז די זאך וואס האלט יעדע פלאנעט און יעדע אנדערע זאך אין דעם ארביט, זיך ארומקרייזן די זון אויף דעם אופן ווי ס'קרייזט ארום. ווען מען פארשטייט פונקטליך די מאטעמאטישע חשבונות און די כח פון גרעוויטי, שטימט אלעס מורא'דיג גוט פארוואס די ערד לויפט פונקט אזוי, פארוואס מאדים לויפט אזוי, פארוואס דזשופיטער אזוי, און אזוי ווייטער. סאו די גלגל פון די עסטעראוידס זענען דא בעצם דריי עיקר גלגלים, דריי פלעצער, דריי אזעלכע סירקלס פון עסטעראוידס ארום די זון. רוב רובם פון זיי איז אין א ארביט, דאס הייסט א גלגל, צווישן מארס און דזשופיטער. מארס איז מאדים און דזשופיטער איז צדק, איז די צוויי פונקט ווי אלע אנדערע פלאנעטן האבן זייער ארביט, זייער קרייז וואס זיי פאלגן נאך אין זייער נסיעה ארום די זון, און רוב פון די עסטעראויד זענען קווארטירט צווישן די צוויי, צווישן די ארביט פון מארס און די ארביט פון דזשופיטער, דארטן איז דא א דריטע אזא ארביט, אזא פאסיק, מען באצייכנט עס טאקע ווי אן עסטעראויד בעלט. און זיי פליען אלע ארום די זון דארטן. יעצט ווי געזאגט, ס'זענען דא אפאר מיליאן עסטעראוידס, די פונקטליכע נומבער ווייסט מען נאכנישט, ס'איז א שאצונג, אבער היות רוב פון זיי זענען כפי ערך קליין, איז ווייטער ווערט געשאצט אז אלע עסטעראוידס אינאיינעם וועגן ווייניגער, ס'הייסט האבן אינאיינעם ווייניגער מאסע, ווייניגער גשמיות, ווי אונזער לבנה. אונזער לבנה, דארף מען געדענקן, איז היפש קלענער, ס'בערך א פערטל אזוי גרויס ווי די כדור הארץ, וואס אבער אויך ס'איז סאך כפי ערך גרינגער ווי די סייז, דאס הייסט די כדור הארץ וועגט מוז איבער אכציג מאל מער ווי די לבנה, און אלע עסטערוידס אינאיינעם וועגן ווייניגער ווי די לבנה. איז די כח פון די עסטערוידס, פון די יעצטיגע עסטערוידס אלע אינאיינעם, די כלל שבהם, די כלל אלע, איז נישט אזוי געוואנדן אין. וויפיל זיי זענען, וויפיל, וויפיל זיי זענען מיינט מען וויפיל מעס, וויפיל וואג זיי האבן, וויפיל ישות, נאר די נומבערס, ווי סאך זיי זענען, ווייל זענען זענען זיי אפאר מיליאן. און צוריק צו די מעין עסטערויד בעלט, די עיקר פלאץ ווי רוב רוב עסטערוידס זענען קאנצענטרירט, ס'הייסט צווישן ווי געזאגט צווישן מארס און דזשופיטער, צווישן מאדים און צדק, זענען דא שוין אויף וויפיל מ'ווייסט דערווייל, זענען דא מער ווי צוויי הונדערט אזעלכע עסטערוידס וואס זענען יעדע איינע איבער זעכציג מייל גרויס, און ווי געזאגט זעכציג מייל מיינט מען אין דיאמעטער, דאס הייסט ביים דיקסטן פלאץ פון די קרייז פון איין עק צום אנדערן זענען זיי זעכציג מייל. סייענטיסטן מיינען אז ס'זענען דא דארטן נאך ערגעץ צווישן א מיליאן און צוויי מיליאן. קלענערע שטיינער, קלענערע עסטערוידס, וואס יעדע איינע פון זיי זענען בערך א מייל גרויס, בערך א מייל, אביסל מער אדער אביסל ווייניגער, און נאך מיליאנען נאך קלענערע, ס'הייסט אזעלכע וואס זענען גרויס צען פיס, פופציג פיס, אפאר הונדערט פיס, אפשר אפילו אפאר טויזנט פיס, אבער. די תמצית איז אז ס'זענען דא מיליאנען און מיליאנען שטיינער וואס פליען מורא'דיג ווילד און שנעל ארום דארטן. וואס מיינט שנעל? דער דורכשניטליכער עסטערויד פליעט מיט א שנעלקייט פון פֿינף און אַכציק טויזנט מייל פער שעה, דאס איז הונדערט אַכט און דרײַסיק טויזנט קילאמעטער פער שעה. א געווענטליכער עראפלאן, מ'רעדט פון א געווענטליכע ציווילע עראפלאן אויף וואס מענטשן פארן פון דא ביז אהין, פליעט בערך זעקס הונדערט מייל פער שעה. א ספעיס שאטל וואס פליט גאר שנעל, פליט אזוי שנעל אז ווען מען קומט אן צו איינס, דארטן ציילט מען זיך אויף אראפ, צען, ניין, אכט, זיבן, ווען מען קומט אן צו איינס און די ספעיס שאטל הייבט זיך, איז עס ממש כהרף עין, ער ווערט נעלם פון די אויגן, פאר מענטשליכע אויגן ווייזט זיך עס ווי ווישט, ער איז נישט דא. יענץ פליט מיט בערך זיבעצן טויזנט און פינף הונדערט מייל פער שעה. דער דורכשניטליכער עסטערויד פליט פֿינף און אַכציק טויזנט מייל פער שעה, און טאקע אין די שנעלקייט דא ליגט די כח פונעם עסטערויד. דאס הייסט, דער עסטערויד כשלעצמו, אויב ער זאל אריינפליען אין דער ערד און לאנדן דא, קען מאכן א גרויסע שאדן, קען מאכן א גרויסע שאדן אלס זיין גרויסקייט. שטעל זיך פאר, מ'כאפט אן א ריזיגע שטיין וואס, לאמיר גיין צו די קליינע זייט, א שטיין וואס איז גרויס צוויי הונדערט פיס, עס איז בערך זעכציג מעטער, ווען אזא זאך געט א פאל אראפ, מען לאזט עס אראפ אפילו נאר אויף פון אן עראפלאן, און עס געט א פאל אראפ מיט דעם כח, מיט דעם מאמענטום וואס עס באקומט פון די נסיעה, די פאר צענדליגע טויזנטער פיס הויעך פון אויבן פונעם עראפלאן ביז דא, קען ער, וואלט עס זיכער קודם חרוב געמאכט אלעס וואס איז, אויף וואס עס פאלט ארויף. אבער עס העט מסתמא געבן, עס איז בכח צו געבן א גענוג א גוטן טרייסל פאר דער ערד אז די שאדן דערפון וועט זיך אפרופן אויף א היפשן שטח ארום און ארום. דארף מען דא געדענקן אבער די עסטערוידס פאלן נישט, ס'איז נישט נאר אזוי פאלן, זיי קומען צו פליען מיט א כח, דער כח וואס ס'קומט מיט עפעס סיי וואס וואס פליט מיט אזא שנעלקייט פון הונדערט און פֿינף. פון פֿינף און אַכציק טויזנט מייל פער שעה. מ'רעדט נאך יעצט דערצו אויכעט פון א גרויסן שווערן פעלז, א ריזיגן שטיין. ווען דער קומט צו פארן מיט אזא כח, איז זיין צושטערערישע קראפט וואס עס האט אין זיך ממש מאנסטעריש. און וויסנשאפטליכער שאצן אז אויב זאל אן עסטערויד פון, לאמיר זאגן א מייל אדער אפילו קלענער, א מייל גרויס, לאמיר זאגן א קילאמעטער און א האלב, אנדערטהאלבן קילאמעטער, בערך אזא סייז, אזא גרויס עסטערויד זאל אריין פליען, מען רעדט נישט פון אריין פאלן, זיי קומען צו פליען, אין דער ערד, קענען זיי אנמאכן א שרעקליכן שאדן, און א שרעקליכן שאדן מיינט מען נישט נאר אויפן פלאץ וואו זיי פאלן אראפ, נאר אויף די גאנצע וועלט. פארוואס? די ערשטע און פשוט'סטע תוצאה, מען רעדט אויפן לאנגן טערמין, לאורך ימים ושנים, אויף שפעטער, וואס דאס העט אויפטון איז, אז עס העט אויפהייבן פון דער ערד אזא אזויפיל שטויב, אזא מין גרויסן שיכט פון שטויב און זאמד, אז דאס גייט זיך פארשפרייטן אויף גענוג ווייט ארום די וועלט, אז ס'גייט שטערן די זון שטראלן אויף אזא אין אזא מאס און פאר אזוי לאנג, אז זיי גייען ממש פארקריפלען די גאנצע וועטער סיסטעם פונעם כדור הארץ, פון די וועלט. ס'קען קומען צו, ס'קען אנקומען דערצו אז ס'זאל ממש ווערן א הונגער, א גלאבאלע הונגער. ווייל זאכן וועלן נישט וואקסן, קיצור ס'קען אנק דאס קען ברענגען א סייקל וואס קען וואס קען האבן לאנגע לאנג טערמיניגע אפעקטן אויף די וועלט אויף א מורא'דיגע שטארקן אופן, אבער אפילו קלענערע שטיינער, לאמיר זאגן פון הונדערט פיס, אפילו פון ווייניגער אגב, אונז עמיר שוין צוקומען אט די וויסנשאפטליכע וועלט שאצט אז אזא אזא שטיין אזא ספעיס שטיין. דארף זיין בערך הונדערט פיס אז ס'זאל קענען עס דורך מאכן בשלום דורך די אטמאספער אריין אין אונזער וועלט, ווייל די אטמאספער ווי אונז ווייסט מען באשטייט פון לופט פון פארשידענע גאזן, פארשידענע סארט געזעס, וואס איז אמת'דיג א ממשות, ס'איז א דינע ממשות אבער ס'איז א ממשות, איז ווען א שטיין קומט אריין צו פליען אין די אטמאספער רייבט זיך עס אן אין די געדעכטקייט, כפי ערך געדעכטקייט, כ'מיין קאמפעירד צו. ספעיס אין חלל אויבן העכער די אטמאספער וואו ס'איז נישט דא גארנישט, נישט דא קיין לופט, ס'איז נאר דא אפס ועין, צווישן שטערן און שטערן, אבער דא איז דאך יא דא ממשות, ס'איז דא לופט, אונז קען מיר עס אליינס זען, מ'געבט א שנעלע פיר דורך די האנט אין די לופטן פון אויבן אראפ אדער פון מזרח צו מערב, אין די ברייט פילט מען עס, איז ווען דער שטיין קומט אריינצופליען מיט אזא שנעלקייט איז די פריקשאן, דאס עס רייבט זיך אן אין די אטמאספער, פארברענט עס ממש, און דער שטיין ווערט קלענער און קלענער און קלענער, מער און מער אויפגעגעסן, אז ווען ער ענדיגט זיין נסיעה דורך די אטמאספער, בלייבט פון אים ממש גארנישט. כדי א שטיין זאל קענען דורכמאכן דעם וועג בשלום און נאך בלייבן גענוג גרויס, אז נאכן אטמאספער, נאכן דורכשניידן די אטמאספער, זאל עס נאך קענען ווייטער אראפפאלן מיט א קראפט צו דער ערד, דארף עס זיין בערך הונדערט פיס גרויס, אזוי שאצן וויסנשאפטליכער. איז לאמיר זאגן, אזא שטיין זאל זיך דורכרייסן, זאל קומען צו פליען פון ספעיס, עס איז ארויסגעגאנגען פון זיין גלגל, אנקומען צו אונזער ערד, דורכמאכן דעם וועג דורך די אטמאספער בשלום, נישט מיט גאנצע גלידער, אבער עכ"פ, עפעס זאל נאך פון אים בלייבן, און ער פליעט אראפ דא, וועט ער גאר, קודם קען ער, האט עס בכח חרוב צו מאכן גאנצע שטעט, און ס'וועט ווארשיינליך אויך פירן צו ערנסטע צונאמיס, ס'הייסט ס'וועט געבן א מורא'דיגן שטארקן טרייסל אויף די ערד, און ווי אונז ווייסט מיר. צונאמי איז ווען די ערד אונטער די אושענס, אונטער די גרויסע ימים, געבט א ציטער אויף, געבט זיך די וואסער א הייב, און דאס קען ברענגען, גורם זיין, ריזיגע פארפלייצונגען. צו געבן השגה פון די מאכט וואס אזא עסטערויד האט, לאמיר דערציילן א מעשה שהיה. ס'איז געשען מיט בערך זיבן אכט יאר צוריק, אין יאר טו טאוזנט און דרײַצן, דאס איז תשע"ג, ווען אן עסטערויד איז אריין געפלויגן פון ספעיס אריין אין די אטמאספער פון דער ערד העכער א געוויסע רוסישע שטאט און די עסטערויד האט נישט באוויזן דורך צו מאכן דעם וועג בשלום עס איז פארברענט געווארן אויפן וועג אבער א חלק פון אים האט באוויזן אנצוקומען גענוג נאנט צו דער ערד גענוג אונטן פון די אטמאספער דארטן ווי ער איז אינגאנצן פארברענט געווארן. אז די אימפעקט דערפון האט געגעבן א טרייסל אויף די פלאץ אונטן און צוועלף הונדערט מענטשן זענען געשעדיגט געווארן דערפון, און מען רעדט פון א שטיין פון אן עסטרויד וואס לויט די שאצונג פון וויסנשאפטלעכער איז געווען בערך פינף און זעכציג פיס, דאס הייסט צוואנציג מעטער, ווען ס'איז געווען נאך אין ספעיס, דאס הייסט פאר ס'האט געגעבן א פאר ס'איז אריינגעגאנגען אריינגעפלויגן אין די אטמאספער פון דער ערד, ס'איז פארברענט געווארן אויפן וועג ווי געזאגט. אבער ער האט באוויזן אנצוקומען גענוג נאנט, א חלק פון אים נאר, אז די אימפעקט דערפון האט פארוואונדעט צוועלף הונדערט מענטשן. און ווי געזאגט, רוב עסטערוידס זענען קאנפיינד, זיי זענען כאילו לאמיר זאגן פארשלאסן אין זייער גלגל, אין זייער אין זייער קרייז, זייער טרעק. ס'זענען אבער דא אזעלכע וועמענ'ס קרייז שטויסט זיך אן אין אונזער'ס, און אונזער'ס מיינט מען פון דעם כדור הארץ. ס'זענען דא אזעלכע וואס לויפן ארום. די זון, אבער זיי לויפן אזוי אז דא און דארטן קען אונזער ערד, וואס פליט אויך ארום די זון, קען די צוויי קענען זיך באגעגענען. ס'זענען דא גאר ווייניג, ס'זענען אבער דא געציילטע וואס זענען ממש אויף דעם אופן אז אז זייער קרייז ערגעץ וואו שטויסט זיך אן, קראסט אריין, שניידט אריין אין אונזער קרייז, אין אונזער גלגל. נאר ווי דען, ס'קומט נישט אויס אזוי געווענליך אז. אונז ביידע, סיי די כדור הארץ און סיי די עסטערויד זאלן פונקט דורכקרייצן דעם זעלבן פונקט אין די זעלבע מינוט, וואס אין אזא פאל וועט געשען א שרעקליכע עקסידענט. ס'זענען אבער דא אזעלכע וואס זענען גענוג נאנט צו אונז, זייער קרייז גייט גענוג נאנט צו דער ערד, אז ס'דארף א משהו זיך רוקן אהין אדער אהער, אז די כח המושך פון דער ערד, פון די כדור הארץ, זאל זיי געבן א שלעפ צו זיך און דעמאלטס איז פערטיג, די זאך קומט צו פליען אין אונזער ריכטונג, באקומט נאר מער און מער מאמענטום, אלטע כלל, ווי נאנטע ווי מער א זאך פליעט, דאס ווייסט מען, ווען מען ווארפט אראפ עפעס פון א הויכן בנין אראפ צו דער ערד, ווי לענגער ס'איז אין די לופטן, אלץ שנעלער הייבט עס, מיט יעדן סעקונדע פליעט עס אלץ מער און מער, ס'באקומט מער ספיד, מער מאמענטום. איז אין אזא פאל וועט יענער אנקומען צו אונז און טאמער איז ער גענוג גרויס וועט ער זיך באווייזן דורכצורייסן דעם אטמאספער און און שוין. די וויסנשאפטליכע וועלט האט ב האט אפאר צענדליג אזעלכע עסטרוידס וואס פון וועם מען דארף מורא האבן, דאס זענען חברה וואס קענען נאך אנקומען צו אונז וועגן איין סיבה אדער די אנדערע, ווי געזאגט אדער ווייל זייער קרייז קרייצט דורך אונזערס, אדער ווייל זיי זענען צו נאנט צו אונז, און טאמער גייען מיר זיך טרעפן ערגעץ אויפן וועג, און ער וועט זיך געבן א קליינעם שאקל אהער אדער אהין, איז ער עלול אריינצופליען אין די פעלד פון די כח המשיכה פון דער ערד, און קומען צו פליען. סייענטיסטן האפן נאר אז אז מען זאל קענען וויסן, ס'הייסט, מען קען דאך אויסרעכענען בערך די קרייז, וויאזוי דאס וועט פארן, וויאזוי אונז וועמיר פארן, אז אונז זאלן זיך אפשר יא אדער נישט, און אויב יא ווען, באגעגענען. יא, די אלע אסטראנאמישע חשבונות מיט וואס חזל האבן זיך נאך נוצ, האבן זיך נאך באנוצט ביים מאכן דעם לוח. פארדעם האט מען געדארפט צוקומען צו עדות וואס זענען געקומען צום בית דין זאגן אז זיי האבן געזען א נייע לבנה, אבער איינמאל די מצב איז געווען אזוי אין ארץ ישראל מיט אפאר הונדערט יאר נאכן חורבן אז זיי האבן געזען אז די סנהדרין קומט צו א סוף, סאו אזוי ווי די סמיכה וואס פעלט זיך אויס צו קענען זיין א כח פון א סנהדרין ענדיגט זיך, האט זיך דעמאלטס הילל אראפגעזעצט מאכן דעם לוח, דאס איז מ'רעדט פון א אור אייניקל פון הילל הזקן, און אויפן סמך פון די אלע אסטראנאמישע חשבונות וואס אונז ווייסט מען וויאזוי די לבנה לויפט וויאזוי אונז לויפט מיר, האט ער אוועקגעשטעלט דעם לוח אז מ'זאל קענען מאכן ראש חודש אן דעם סמכות פון א בית דין. סאו די סייענטיסטן ווילן נוצן די זעלבע זאך, מען מאכט חשבונות אז די עסטערויד פליט אזוי און אונזער ערד גייט אזוי אזוי, במילא זאל מען קענען וויסן א דרייסיג פערציג יאר פריער אז אזא מין צוזאמשטויס זעט אויס גייט געשען דעמאלטס און דעמאלטס, און אויב יא איז דא גענוג צייט עפעס צו טון דערוועגן, כרגע איז נישט דא וואס, ס'הייסט די טעכנאלאגיע איז נאכנישט גענוג פארגעשריטן אז מען זאל קענען עפעס טון. אבער וואס מען האפט צו קענען טון בעתיד איז אדער עקספלאודן דעם עסטערויד ווען ער איז נאך אין ספעיס, אים אויפרייסן עס זאל צופליען אויף אסאך קליינע פיצלעך שטיינער און דעמאלטס איז זענען די אלע קליינע שטיינער פאר זיך זענען אומשעדליך, אדער נוצן א כח וואס זאל אים געבן א שטויס צו אן אנדערע ריכטונג, שטייצ'ט יעצט דארף ער פליען פון די ריכטונג דרום מערב צו צפון מזרח, מען וועט אים געבן א שטויס ער זאל זיך רוקן מיט אפאר פיס אהין, און אזוי זאל ער אונז לאזן במנוחה און ער זאל גיין אריינפליען אין וועמען ער וויל, אבער נישט אין אונז, מיך לאז אפ. סאו דאס איז די זייט פון די עסטרוידס, פון די וועלט פון שטיינער אויבן אין ספעיס. זיי האבן אבער נאך א זייט צו זיך, זייער א גוטע. אסאך פון די עסטרוידס, אסאך פון די שטיינער, זענען צוזאמגעשטעלט פון גאר טייערע מאטריאלן, אדער האבן זיי אין זיך טייערע מאטריאלן, טייערע מינעראלן, וואס אונז דארף מיר זייער שטארק האבן דא אויף דער וועלט. יא, לאמיר אנכאפן פשוט אלס משל, איינע פון די גאנגבארסטע איז גאלד. גאלד, דיימאנדס, אייזן, ניקל, פלעטינום, און נאך און נאך. די אלע מאטעריאלן און מינעראלן כעת עתה ווערן אויסגעגראבן פון דער ערד. און דאס איז א שווערע פראצעדור. און ס'איז אויכעט קאסטבאר, קאסטבאר מיינט מען סיי אין געלט, ס'איז זייער טייער, אבער ס'איז אויכעט קאסטבאר ווייל ס'שאדט פאר די סביבה, ס'שאדט פאר די מענטשן וואס וואוינען דארטן, ווייל די מאטריאל, די מאשינען וואס מ'נוצט צו גראבן, לאזן ארויס געז, זיי פארפעסטן די לופט, זיי מאכן חרוב גאנצע שיינע לאנדווירטשאפטן, שיינע לענדסקעיפס, פון גראז, ביימער, און באשעפענישן וואס שפייזן זיך דערפון, גאנצע אזעלכע עקא-סיסטעמס וואס באשטייט פון די. זאך כמו שהיא, אזוי ווי ס'איז באשאפן געווארן, ס'איז לאמיר זאגן א בארג, ס'איז דא א טאל, ס'איז דא גראז, און דארטן דרייען זיך הערשן מיט די פארשידענע סארטן פייגלעך, מיט אנדערע באשעפענישן, אזוי, ס'איז אזוי אויסגעשטעלט, אזוי ווי דער אייבערשטער האט אוועקגעשטעלט די טבע ביי ששת ימי בראשית, די הערשן שפייזן זיך פון די בלעטער, פון די ביימער, און אנדערע פארציקנדע חיות שפייזן זיך פון די הערשן, א גאנצע עקא-סיסטעם, און די גראבן, אויסגראבן די מאטריאלן און מינעראלן פון דער ערד, קאסט א פרייז פאר די סביבה, סיי ס' ס'לייגט אריין זייער אסאך אומגעזונטע סובסטענסעס אין די לופט ארום, און אויכעט מאכט עס חרוב די סביבה, די לאנדווירטשאפט און די לענדסקעיפ, און ס'שאדט, ס'שאדט פאר מענטשן, ס'שאדט פאר די ענווייראמענט, ס'שאדט פאר די באשעפענישן וואס וואוינען דארטן, בקיצור, ס'זעט אויס אז די מענטשהייט האלט אז ס'איז ווערט די פרייז וראיה מ'טוט עס, אבער ס'איז זיכער אז אויב קען מען עס טון אויף א מער עפעקטיוון אופן, אויף א ריינערן אופן, וואס זאל קיינעם נישט שאטן, און מ'זאל נאכאלץ האבן די זעלבע זאך, איז דאך זיכער בעסער. איז אסאך פון די עסטרוידס וואס פליען דארטן ארום אזוי פראנק און פריי, ווי פריער געזאגט, גרויסע עסטרוידס, קליינע פלאנעטן, אדער גאר קליינע עסטרוידס, האבן אין זיך, פארמאכט אין זיך אינעם, זענען געבויט פון, ווי געזאגט, אסאך מאל פון שטיין, פון אייז, און אויכעט פון די טייערע מאטריאלן וואס אונז זוכן מיר דא, און מען רעדט אז זיי האבן אין זיך טריליאנען דאלארס ווערט פון פלעטינום, גאלד, ניקל, מעטאל, און. אלע אנדערע, כ'מיין נישט אלע אנדערע, אבער אסאך אנדערע מאטריאלן וואס מען נויטיגט זיך אזוי דא אויף דער ערד. סייענטיסטן שאצן אז אין די גרויסע עסטערוידס אליין איז דא גענוג אייזן און ניקל צו דעקן די געברויכן פון דער וועלט פאר די מאטריאלן פאר אייביגע צייטן. פאר אייביגע צייטן מיינט מען ווילאנג די וועלט וועט שטיין. אפילו לאמיר זאגן די וועלט וואלט געבליבן נאך שטיין פאר נאך אפאר טויזנט יאר, כ'מיין האלט מען שוין אפאר הונדערט יאר אוועק פון די. אלף השישי, אבער לאמיר זאגן ווען די וועלט נאך וואלט אפילו יא געבליבן שטיין פאר נאך פינף טויזנט יאר, אזוי לאנג ווי ס'שטייט פון בריאת העולם ביז יעצט, וואלט דאך אלץ געווען גענוג מאטריאל, גענוג איירן און ניקל און נאך פארשידענע מאטריאלן אין די עסטערוידס צו דעקן די געברויך פון די וועלט. ווי געזאגט רעדט מען פון די מאטריאל וואס איז דא אין די עסטערוידס באטרעפט שווערע טריליאנען דאלערס, מען רעדט צו געבן א באגריף פון ווי סאך, די קוואנטיטעט פון ווי סאך מען רעדט. אלא מאי, וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז אז ס'איז צו טייער. ס'איז צו טייער אויסצוגראבן, צו גיין כאפן, אויסצאפן די אוצרות וואס ליגן באהאלטן אין די עסטרוידס, וועלן קאסטן צופיל אז ס'זאל זיך לוינען. צו געבן א אילוסטראציע, אין די אושענס, אין די אקעאנען פון די וועלט, ליגן באגראבן, אזוי שאצט מען, בערך צוואַנציק מיליאן טאן פון גאלד. צוואַנציק מיליאן טאן פון גאלד, לויט די היינטיגע פרייזן, באטרעפט בערך זיבן הונדערט און פֿופֿציק טריליאן דאלער. נו פארוואס גייט מען נישט ארויסנעמען די גאלד פון די אושענס? ס'איז דאך א יקר המציאות גאלד, יעדער דארף עס, יעדער וויל עס, פארוואס זאל מען נישט גיין זוכן אונטער די וואסערן? די תירוץ איז נאר כדי ארויסצוציען די גאלד פון די טיפענישן פון די וואסערן העט קאסטן מער וויפיל די שוויות פון גאלד וואס מען וועט פון דארטן ארויסבאקומען, ס'לוינט נישט. סאו לאמיר זאגן ארויסצובאקומען זיבן הונדערט און פֿופֿציק טריליאן דאלער ווערט פון גאלד פון אונטער די וואסערן וואלט געקאסט אַכט הונדערט טריליאן דאלער, פשוט צו געבן פשוט אלס משל. ס'לוינט נישט. ס'איז אפשר גוט פאר די געפיל, אונז ווייסמיר אקעי אז גאלד די טייערע מאטריאל, אונז וויסן ס'איז דא, ס'איז דא, ס'איז דארטן אין די וואסערן פון די פאסיפיק אושען, פון די אטלענטיק אושען, פון די אינדיען אושען, פון די אנטארקטיק אושען, דארטן טיף אונטער איז דא אסאך גאלד בשפע גדול, מער וויפיל מ'קען אפילו אמאל דארפן, ס'איז דא, אבער למעשה עס צו באקומען, עס ארויסצונעמען פון דארטן, ס'איז נאך נישט דא די טעכנאלאגיע, מיט די היינטיגע טעכנאלאגיע העט אויסקומען אז ס'עט קאסטן מער די זופ ווי די פלייש, די זעלבע עסק איז אויך מיט די מינעראלן וואס געפינען זיך באהאלטן אין די טיפענישן פון די פליעדיגע שטיינער אויבן אין ספעיס, די טעכנאלאגיע בעצם צו קענען אנקומען דערצו און עס אפילו ארויסצאפן און צוריקשיקן דא צו דער ערד, די טעכנאלאגיע איז דא, נאר וויאזוי ס'שטייט יעצט וועט עס אויסקומען צווישן די מאשינערי, די געזאלין וואס ס'וועט נוצן, די לאגיסטיקס וואס דאס וועט ארייננעמען, דאס אלעס וועט קאסטן מער וויפיל די געווינס, וויפיל די ריווח וואס מען וועט פארדינען פון באקומען די מינעראלן. נאר וואס דען, די וועלט אנטוויקלט זיך ווייטער, ווייסט מען אלץ מער און מער מאשינערי, מען רעדט מאשינערי וואס ווערט גענוצט פאר די צורך פון טראנספארטאציע, אלץ מער פון זיי גייען, זייער צוביסלעך, אבער עס געשעט גאנץ זיכער, גייען אריבער פון גאזאלין אדער אויל צו עלעקטריציטעט, צו עלעקטריסיטי. סאו טאמער גענוג פון די מאשינען, לאמיר זאגן ספעיס שאטל ראקעטס און די אנדערע מאשינערי וואס מען דארף האבן דורכצופירן די אויפגאבע פון ארויסבאקומען די טייערע מינעראלן פון די עסטערוידס, גענוג פון זיי וועלן אין גענוג א גרויסע מאס אריבערגיין צו עלעקטריסיטי. דעמאלטס וועט מען אנקומען צו א מצב אז ס'וועט זיך לוינען, און לוינען מיינט מען אלץ געלט-ווייז, אז די ריווח דערפון וועט זיין גענוג גרויס אז ס'זאל ווערט זיין די אינוועסטמענט. אבער נאך א געווינס וואס וועט זיכער זיין איז אז מ'וועט צורו לאזן דער ערד. מ'וועט לאזן דער ערד אזוי ווי ס'קומט, לאז עס טון איר ארבעט פון באדינען די מענטשהייט, באדינען די סביבה, מענטשן זאלן קענען דארטן פלאנצן, און אַ נאָמען, אַ נאָמען פֿון די ערד און פֿון די זאַכן, װאָס זי געבט אַרױס, און פֿון די באַשעפֿענישן, װאָס שפּײַזן זיך פֿון איר. און אױך װעט די װעלט, די לופֿט אין די װעלט װעט זײַן קלאָרער און געזונטער. צו רעדנדיק פֿון די שטײנער, װאָס פֿליִען אַרום אין ספּײס, און די כּוח, װאָס זײ האָבן, בעצם, אױבן-אױף, װײסן מיר אונדז, אַז די אמתדיקע כּוח ליגט אין די שטערנס. און די בעסטע בײַשפּיל דערצו איז די זון. זון, װאָס איז בעצם אַ שטערן. נאר דער אייבערשטער די השגחה עליונה האט איר אוועק געשטעלט פונקט גענוג נישט צו נאנט נישט צו ווייט אז אונז זאל מיר אזוי הנאה האבן פון די זון ווי אונז האמיר פון איר כח פון איר ענערגיע און זי זאל נישט זיין צו נאנט אז זאל נישט פארברענען די וועלט אבער דאס איז א דוגמא פון א שטערן פונעם כח פון א שטערן די אנדערע שטערנס אסאך פון זיי זענען מער מאכטפול ווי די זון אנדערע זענען אביסל ווייניגער מאכטפול די זון איז בעצם א דורכשניטליכע שטערן די ספעשל די. חשיבות פון די זון איז די מקום וואס זי האט, און די זאך וואס זי, די השפעה וואס זי האט, די זאך וואס זי טוט אויף, איר תפקיד, איר שליחות, וואס זי טוט אויף אין די בריאה. דאס הייסט, ס'שטייט אין פסוק אין סוף דניאל, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. שטערנס האבן פארשידענע כוחות, און געווענטליך ווען מען רעדט פון שטערנס מיינט מען אלע הימלישע קערפערס, אלעס וואס ס'איז דא דארטן אויבן. ס'זענען דא שטערנס, אין אונזער פאל שטיינער, עסטערוידס, וואס זיי שיינען נישט בעצם, ס'איז א שטיק שטיין, פארקויפן נישט קיין סאך. עס קען אבער אנקומען אמאל, אונז ווייסן מיר אז ס'ליגט דארטן באהאלטן אסאך, ס'ליגט אין זיך, אין זייער בויך, אין די געדערים, אין די קישקעס פון די עסטערוידס ליגן באהאלטן טייערע מאטריאלן וואס די וועלט קען געניסן נישט ווייניגער ווי פון שטערנס, מ'דארף נאר טרעפן אסאך מאל די וועג אריין. איינמאל מען טרעפט די וועג אריין קען מען דארטן טרעפן אוצרות, און נישט נאר דאס, נאר די כח ליגט נישט אייביג אין די שיין, די שיין איז ווי מען זאגט אבוויעס, עס שפרינגט אין פנים, מען זעט עס, א שיין, די זון, ס'באלייכט די וועלט, ס'דערווארעמט די וועלט, ס'מאכט אז זאכן זאלן קענען וואקסן, ס'געבט פארן מענטש פארשידענע ווייטעמינס וואס ער דארף האבן צו זיין געזונט און צו בלייבן געזונט, מען זעט עס, ס'איז קלאר. א עסטערויד, מען זעט אים בכלל נישט, קודם, אונז דא אויף די ערד, קען מען נישט זען די עסטערוידס, אפשר מיט א טעלעסקאופ יא, און אפילו ווען מען זעט עס, סתם זיי פליען ארום אין ספעיס אזוי צופעליג, אבער זיי האבן א מורא'דיגן מורא'דיגן כח, די כח ליגט אין זייער מאמענטום, וואס זיי קענען טון, וואס זייער, די פשוט'ע נישטיגע נאקעטע שטיינער, וואס ברענגען בעצם אויבן אויף גארנישט צום טיש, אבער מיט די כח פון די אימפעקט פון זייער מאמענטום, קענען זיי מאכן און איבערלאזן א מורא'דיגע השפעה, אונז האמיר גערעדט פון א נעגאטיוו השפעה, ווייל דאס איז די איינציגסטע שייכות וואס די סייענטיפישע וועלט דיסקוטירט יעצט, אבער מאמענטום קען אויכעט זיין פאזיטיוו, זייער שטארק, עס קען אמאל זיין אז א מענטש טוט אויף א קלייניגקייט דא, אבער די עפעקט וואס זיין אויפטו ברענגט קען האבן א שלשלת, א טשעין ריעקשאן וואס ער וואלט זיך קיינמאל נישט געקענט אליינס צו משער זיין. און מען דארף האבן א קוק, א בירדס איי וויו ווי מען זאגט, אינדרויסן פון די וועלט, אינדרויסן פון די געלויפן, פון די געשעענישן פון דער וועלט, צו קענען זען דאס גאנצע בילד וואס יענער מענטש, יענער באשיידענער קוים באמערקבארער יחיד האט אויפגעטון מיט זיין קליינע פעולה. ס'קען זיין מ'עט האבן געגריסט עמיצן און ארויסגעשלעפט יענעם עמיצן פון א דעפרעשן, פון א מרה שחורה, און לכבוד דעם האט יענער געטון פארשידענע פעולות וואס האבן געברענגט נאך פעולות ווייטער. אזוי איז עס. מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אמאל איז עס ווי די זון, און אמאל איז עס ווי א עסטרויד, מען זעט אים נישט, מען ווייסט בכלל נישט אז ער עקזיסטירט, אבער זיין מאמענטום האט געמאכט א מורא'דיגן אימפעקט, און דאס דארף די מענטשהייט נישט דווקא זען, אבער דער וואס זעט אלעס זעט דאס אויכעט. ברכה און הצלחה, די נאמבער איבערצולאזן מעסעדזשעס איז עיט פאר פייוו, פאר סעווען פייוו, עיט עיט טו טרי. איך באדאנק מיך פאר אלע וואס לאזן מעסעדזשעס, וואס זאגן קאמפלימענטן, וואס זענען מעיר ווען איך האב עפעס געזאגט ראנג, ווען איך האב געמאכט א טעות אדער עפעס פארזען. איך קען מיך ליידער דערווייל נישט באציען צו אלע מעסעדזשעס און זיכער נישט ענטפערן פראגעס, די צייט ערלויבט עס נישט. קען זיין בעתיד וועט אויפקומען מיט עפעס א מהלך וואס וועט יא קענען זיין, אבער דערווייל שכוח פאר די וואס לאזן מעסעדזשעס, איך הער אויס יעדע מעסעדזש און איך האב הנאה פון יעדן קאמפלימענט און אויך פון. פון קריטיק, מען רעדט פון קאנסטראקטיוו קריטיק, עפעס וואס העלפט מיך פארשטיין עפעס וואס איך האב פריער נישט פארשטאנען, אדער ווען איך האב געמאכט א טעות.